טייערע ברידער, טייערע גוטע פריינט. א יעדער יעדער איינער דארף וויסן, די שווערסטע זאך צו וויסן אין א מענטש'ס לעבן, איז וואו ער באלאנגט, צו וועלכע מדריגה ער באלאנגט, וואס זיין, מ'קען עס רופן, וואס חובתו בעולמו. נאר אוודאי איז צו זאגן באופן כללי, מ'דארף זיין גוט, נישט שלעכט, מ'דארף טון ריכטיג, נישט נישט זיין קיין רשע, דאס איז פשוט, דאס איז דברים כלליים וואס יעדער איינער פארשטייט. און ווען אבער ס'איז זיכער נישט די גאנצע חכמה גרויסע חכמה ווען כאילו עס איז אזוי גרינג נישט צו זיין קיין רשע אבער דאס איז נישט די עיקר פראבלעם וואס אונז האבן און די אמת לאמיר זאגן בעסער אסאך מאל די סיבה פארוואס א מענטש איז א רשע טוט שלעכטס בפשטות איז דא כללים יא יעדער איינער ווייסט דא כללים נישט זיין קיין גנב נישט זיין קיין רוצח נישט זיין קיין און אזוי ווייטער דאס איז כללים פשוטים וואס וואס מ'זאל נישט זיין, נישט זיין קיין כעסן, נישט זיין קיין בעל תאווה, נישט זיין קיין סתם א שלעכטער. און עס איז שווער, אסאך מענטשן זענען יא, און אסאך מאל ווערט, מאכט זיך אז זיי זענען יא די אלע זאכן. ס'איז דא אנדערע סארט שאלה, לאמיר פרובירן צו פארשטיין די רילעישאנשיפ צו אנדערע סארט שאלה. אנדערע סארט שאלה איז, וועלכע סארט צדיק צו זיין, יא? ווער ס'לערנט נועם אלימלך ווייסט ס'דא אלעמאל צוויי סארטן צדיקים יא, נישט דא קיין רשעים נישט דא קיין בינונים פשוטע מענטשן, אבער צווישן צדיקים איז דא אסאך סארטן, ווי די אין די חסידישע וועלט אין חסידישע שפראך איז זייער זייער נפוץ מען רעדט זייער שטארק אין דעי אין דעי שפראך אז דרכי אנדערע דרכי עבודה אנדערע סארט זאכן סאיז זייער סאיז א ריכטיגע זייער א ריכטיגע יסוד זייער א אמת'דיגע זאך אין ליטווישע וועלט אנדערע האבן האבן נישט בכלל דעי מושג נישט דעי קאטעגאריע פון טראכטן אז ס'דא צוויי סארט צדיקים ס'נישט נאר דא איין זאך וואס א מענטש טוט יא ס'דא א ליטוואק זאגט יעדע איינער דארף לערנען שולחן ערוך און דאווענען און טון די הלכה, דאס קען זיין ס'אמת באופן כללי, אבער דאס איז נישט רוב רוב לעבן, דאס איז נישט רוב שאלות רוב ספיקות רוב בירור וואס א מענטש דארף מברר זיין פאר זיך אויף די וועלט, נישט צו עובר זיין אויף די שולחן ערוך, דאס איז אקעי, קען מען לערנען אסאך הלכה וויסן וואס די שולחן ערוך זאגט, ס'איז א אנדערע גאנץ אנדערע עבודה, אבער אין די חסידישע וועלט רעדט מען אז ס'דא פארשידענע דרכי עבודה, פארשידענע וועגן פון זיין א צדיק, פארשידענע וועגן, עס איז פשוט, יא, איינער קען זיין א גרויסער בעל חסד, איינער קען זיין א גרויסער דאווענער, איינער קען זיין א גרויסער לערנער, דאס זענען אנדערע זאכן וואס מען קען טון, און אין דאווענען און אין לערנען און אין חסד ס'איז אויך דא אסאך וועגן פון צו טון חסד, אסאך לעוועלס, לאו דווקא לעוועלס איינע העכער פון צווייטן, אנדערע סארטן וועגן, נישט אזוי פשוט. דאס איז א זייער וויכטיגע זאך, ס'רעדט פון. מאטשורעטי יא און אין חדר לערנט מען אויס פאר דיר אז מ'זאל פאלגן פאלגן וואס די תורה הייסט פאלגן וואס איז גוט פאלגן די רבי פאלגן די טאטע איז אלץ פשוט עט סאם פוינט האט מען דאך נישט קיין טאטע האט מען דאך נישט קיין רבי אדער מענטשן מיינען אז זיי האבן אבער א רבי קען דאך סך הכל זאגן פאלג וואס שטייט אין משנה ברורה אבער וואס זאל איך טון וואס פארא סארט לעבן זאל איך פירן אויף דעם דא ווערט א מענטש א א א אן עדאלט יא דא ווערט ער א מעטשור מענטש ער דארף מאכן די טשויסעס מ'דארף זיי אויספיגערען. און אוודאי אויב ס'איז דא טשויסעס איז דא גוטע וועגן און שלעכטע וועגן. ס'איז אסאך מאל אפילו די סיבה פארוואס א מענטש ווערט א רשע בפשטות איז ממש עובר אויף דעם שולחן ערוך כביכול, ס'הייסט ער טוט וואס איז פשוט אז מ'טאר עס נישט טון, איז וויבאלד ער האט נישט געטראפן די ריכטיגע סדר עבודה וואס פאסט פאר אים, יא? למשל, אויב מ'גייט מ'האט אים איינגערעדט אז ער דארף, יעדע איד דארף לערנען דף היומי, איך ווייס, למשל. און ס'שווער, ס'איז א שווערע לימוד. מאך ער קומט נישט אן און ממילא קומט ער נישט אן ווערט ער פארשלאפט ער אדער ווערט ער אנגעצויגן רעגט ער זיך שוין אויף צוויי אנדערע מענטשן און ממילא אז מען רעגט זיך קומט שוין אלע מיני אנדערע דברים רעים כל הכועס נשמתו חכמתו מסתלקת ממני יא ער קען זיך נישט קאפ אויפן פלייצע נישט בישוב הדעת קען ער טון אסאך אנדערע שלעכטע זאכן. און דער שורש פון די גאנצע זאך איז, ווייל ער האט זיך איינגערעדט אז ווייל עס איז דא א שיעור דף היומי, דארף ער לערנען דף היומי. עס קען זיין אז מען דארף טון לערנען עפעס אנדערש, אדער בכלל נישט לערנען, אדער טון עפעס אנדערש. און ווען א מענטש טוט, דאס איז די טבע פון די מענטש, און די וועג וויאזוי א מענטש ארבעט, ווען ער טוט די זאך וואס איז אים ריכטיג, דעמאלטס טוט ער נישט קיין חטאים, דעמאלטס, אה, דעמאלטס האט ער ניסיונות פאר דעם, אבער דעמאלטס אסאך. זאכן וואס פאלן וואס איז שווער מענטשן סטראגלען זייער אסאך איז א שאד אז מען מוטשעט זיך אזוי שטארק אויף דעם ענין הגם ס'איז א מצוה ס'איז אן עבירה מ'טאר עס נישט טון אבער די ריזן פארוואס די סטראגלסט אזויפיל איז נישט ווייל די ביסט האסט אזא שטארקע יצר הרע די ריזן איז ווייל די ביסט בכלל אין די ראנג שטאט די לערנסט בכלל אין נישט די ריכטיגע ישיבה יא מ'זאגט אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. א מענטש לערנט תורה במקום שליבו חפץ, איי ליבו חפץ איז מיינט דיין גוף, דיין יצר הרע, יא, דיין נטיות הנפש, נישט קיין, כ'ווייס נישט אויב ס'איז, אדער גענע אין די חסידישע שפראך זאגט מען ס'איז דיין שורש נשמה, ס'איז דא סיבות פארוואס מענטשן האבן אנדערע נטיות, שטייט אין חובת הלבבות אפילו לגבי ארבעט, יא מענטשן האבן אנדערע נטיות, יעדער האט ליב א צווייטע זאך, ס'איז געמאכט אזוי די טבע, די אייבערשטער האט געמאכט אזוי די וועלט אז ס'זאל אזוי זיין. און דאס איז א פשוטע זאך, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען קען לערנען א מוסר דרשה, זיך זאגן וואס איז זיין ליבו חפץ, ליבו חפץ איז וואס איז דיר געשמאק, איינער איז געשמאק די מסכת, איינער איז געשמאק יענע וועג לערנען, דאס איז וואס איז אים געשמאק. יעצט אויב איינער גייט אין די ישיבה וואס איז ליבו חפץ, ער גייט צו א רבי וואס איז ליבו חפץ, באופן ממילא וועט ער האבן געשמאק אין די לערנען, לאמיר זאגן, ער, עס וועט אים זיין גוט. ער גייט זיך נישט דארפן מוטשענען, איך זאג אז גייט ער זיין פטור פון די גאנצע יצר הרע פון פון פארברענגען פון נישט ביטול תורה, ניין, אבער עס גייט זיין א גאנץ אנדערע לעוול פראבלעם, ער וועט זיין מיט א ישוב הדעת, ער וועט וויסן, אויב ער ווייסט אויב ער ווייסט ער קען נישט, יעדער איינער האט א שיעור וויפיל ער קען, ער וועט וויסן וואס זיין שיעור איז און אזוי ווייטער, מה שאין כן אויב איינער איז אין אין רוב וועלט איז דאך אסאך מענטשן זענען לעבן נעבעך אין די סארט מצבים, און סיי ווייל סתם ער איז סטאק אין עפעס א סיסטעם א מחנה סיסטעם אדער סיי באופן פרטי ער ווייסט נישט וואס ער וויל איז לערנט ער שטייט דא שטייט דף יומי לערנט ער דף יומי ס'איז נישט לבו חפץ ממילא דעמאלטס ווערט א סאך שווערער איז מען דארף זיך ממש מתגבר זיין למעלה מן הטבע צו אויפשטיין צו האלטן קאפ ס'איז א שאד א שאד אז מען מוטשעט זיך אזוי שטארק אז מען קען פשוט אויסגעפינען וואס איז די ריכטיגע זאך לבו חפץ איז דאך ריכטיג אויב א מענטש האט א לבו חפץ פון א געוויסע דרך עבודה א געוויסע דרך לימוד אדער א געוויסע חלק פון פון זיין א מענטש איז דאך הייסט דאך אז דאס איז זיין מצוה דאס איז זיין דרך און ער האט נישט געטראפן זיין דרך איז דאס איז פאר דעם איז זייער וויכטיג אז א מענטש זאל אויסגעפינען וואס די סדר וואס באלאנגט פאר אים וואס די דרך עבודה וואס איז די סארט גוטסקייט מען רעדט נישט פון צווישן זיין א צדיק און א רשע פארקערט מען רעדט פון זיין די ריכטיגע סארט צדיק וואס דאס איז די איינציגסטע וועג וואס דו קענסט נישט זיין קיין רשע דאס איז באמת די זאך און איינע פון די סימנים לפחות פאר דעם איז אז אויב ער זעט אז ער ווערט א רשע עס געלונגט אים נישט אזוי ווי ס'שטייט איינער וואס אינו רואה סימן ברכה בלימודו פינף יאר דאס הייסט א מענטש טרייט נישט א מענטש ווייסט א מענטש דארף וויסן ביי זיך ווען ער האט געמאכט א גוד פעיט עפפערט ער האט פרובירט דאס אלעמאל קען מען דאך זאגן ס'איז אלעמאל דא אזוי ווי א אזא רשעות'דיגע תירוץ וואלסטו פרובירט מער וואלסטו געהאט מער מסירות נפש. שוין איז יענע זענען איך האב נישט גענוג כח פון מסירת נפש די זאכן וואס איך האב ליב האב דארף איך נישט קיין אזוי פיל מסירת נפש דארף אויך אפילו ווען דער מענטש האט שוין געטשוזט ער ווייסט שוין וואס איז לבו חפץ מיינט גייט ער נאך אלץ דארפן א סאך דעדיקעישן א סאך התמדה און אזוי ווייטער אבער עט ליסט ווייסט דעמאלטס וועסטו וויסן אז דאס דא וואס דאס וואס עס פעלט אים איז וואס פעלט אים התמדה בסדר אבער ווען ער ווערט אינגאנצן צומישט ער זעט אז ס'גייט ממש מ'דארף זיך שלאגן ממש אזוי און נישט רואה סימן ברכה בכלל נישט דו ווייסט ער האט נישט די התמדה פראבלעם מ'דארף דאך אלעמאל וויסן די חילוק ס'איז נישט אזוי סימפל צו וויסן ס'איז דא אזא וועג א דרך המוסר וואס אלעמאל איז תולה אלעמאל באשולדיגט מען זיך אליינס אלעמאל איז עס דו ביסט נישט גענוג א מתמיד אלעמאל האסטו זיך נישט גענוג מתגבר געווען על היצר כ'ווייס נישט ס'איז נישט מוכרח ס'איז דא אפילו יא אפילו אין דאס איז א אמת אפילו אין די פשוטע יצר הרע און אנדערע זאכן כ'ווייס א מענטש זאגט א מענטש למשל דאס זייער וויכטיג ווייל דאס איז באמת באמת די ריכט עיקר זאך וואס קען טון און וואס תורה איז געקומען צו העלפן יא איך זאג אסאך אלעמאל תורה מצוות די בכלל מ'זאל טשוזן תורה איז אויך א געוויסע דרך אין עבודת השם יא ס'איז נישט געקומען צו זאגן אז מ'זאל זיין גוט און נישט שלעכט דאס האט מען געוויסט אדם הראשון שם ועבר האבן אלע געוויסט אז מ'טאר נישט זיין קיין גנב און מ'דארף זיין א גוטער מענטש. די גאנצע איידיע פון האבן עפעס א אידישקייט אויך עפעס א געוויסע סארט סיסטעם עפעס א געוויסע מהלך איז אז מ'זאל זיך נישט דארפן אזוי שטארק מוטשענען מיר האבן גערעדט וועגן דעם לעצטנס ביי לגבי די ענין די גאנצע חידוש פון אברהם אבינו פון די אבות צו מאכן א סיסטעם וואס אין דעם סיסטעם קען מען זיין גוט לעצטיגע שיעור האבן מיר גערעדט וועגן דעם אין אנדערע ווערטער למשל די גמרא זאגט איינער וואס איז נישט מלמד את בנו אומנות איז מלמדו ליסטות אין אנדערע ווערטער קענסטו זאגן דאס הייסט אוואדע מ'טאר נישט זיין קיין ליסטים מ'טאר נישט זיין קיין גנב מ'דארף דארף זיין משא ומתן באמונה מ'טאר נישט זיין קיין גנב און יא האסט אן עקסקיוז קומט איינער און זאגט איך האב האסט א עקסקיוז האסט א תירוץ איך האב נישט קיין דזשאב איך האב נישט קיין דזשאב די איינציגסטע ברירה וואס איך האב איז צו גנב'נען זיי זיך מתגבר ס'איז א תירוץ זיי זיך מתגבר איז לויט דעם די חינוך כאילו וואס זיין טאטע וואלט געדארפט טון איז פשוט אים אריין בראקן אין קאפ אז מען טאר נישט זיין קיין גנב אזוי גייט אסאך פון חינוך אין א געוויסע זין זעט אזוי אזוי אנדערש אין גאנץ זעלבע זאך די גמרא זאגט איינער האט נישט חתונה געהאט אדער אפילו נישט חתונה גוט און אזוי ווייטער איז כל ימיו בהרהור עבירה יא דארף פרעגן וואס א מין זאך איז דאס די גמרא זאגט זיי זיך מתגבר שלאג דיך די גמרא פארשטייט מחינן ליה במרזפתא דנפחא איך האב קלאפ די קאפ און ווייטער האב נישט קיין הרהורי עבירה ניין ס'שטייט נישט אין גמרא אז די עצה איז זיך צו האבן מער יראת שמים, אוודאי אויב איינער האט יראת שמים און זיך מתגבר איז מה טוב חלקו, אבער דאס וואס די גמרא זאגט און וואס די תורה זאגט די עצה, תורה מ'זאגט אלעמאל תורה איז עצה, ס'העלפט דארף קומען צו העלפן, צו זאגן אז מ'זאל נישט האבן קיין הרהורים דאס קען איך אויך, וואס איז די עצה, דרך התורה וואס די און אויף די ביידע זאכן, זאגט ער ניין לערן לערן אים אויס א אומנות, ס'הייסט לערן אים אויס א אומנות מיינט אויך דארף טרעפן וועלכע אומנות עס פאסט פאר אים, דארף מען אים האבן א געשמאק אין דעם אומנות, אזוי ווי דער חובת הלבבות זאגט. מענטשן האבן געשמאק אין אנדערע אומנות'ן, ער האט א געשמאק אין דעם יעצט, ער האט האבן א געפיל, אוודאי גייט נישט צו נישט אז ווערט אויס נסיון צו זיין א גנב, אין יעדע אפילו אין יעדע אומנות קען מען זיין א גנב, אבער עטליעסט נישט דעם מלמדו ליסטות, ער גייט נישט זיין די דיפאלט צו זיין א גנב, און ער דארף זיך מתגבר זיין צו נישט זיין א גנב, ער גייט האבן עפעס א מהלך וואס איז אים אויסגעארבעט וואס איז פשוט אים געשמאק נישט צו זיין קיין גנב, פארקערט איינער האט א געוויסע אומנות, איז דאך וויל ער דאך ס'זאל זיין גוט, וויל ער דאך האבן א שם אז ער איז ער מאכט גוט דעם אומנות די זאך, און די זעלבע זאך אז דו זאגסט וואס איז די וועג נישט צו האבן הרהורי עבירה די וועג איז צו חתונה האבן די וועג איז צו טרעפן אזוי ווי דער משלי פון משלי זאגט שמח באשת נעוריך און אזוי ווייטער צו האבן א אשת נעוריך וואס פאסט פאר אים וואס איז וואס ער קען איר ליב האבן איז ממילא עס גייט עס ווערט נישט פטור מענטשן פרעגן עס וועט מען ווערט נישט פטור פון יצר הרע נאכן חתונה עס ווערט עפעס אזוי יא ס'איז פת בסלו וועגן דעם האט ער נישט קיין ניסיונות איינער האט יא אבער עס איז א אנדערע לעוול ניסיונות טאר נישט צומישן די סארט זאכן, דאס וואס דער בחור מוטשעט זיך מיט הרהורי עבירה, איז נישט ווייל ער איז א רשע, ווייל מען דארף עס וויסן, א בחור וואס זעט אויס אדער א אינגערמאן אין א אנדערע סיטועשן, דאס איז א פאקט, עס מאכט אים נישט קיין רשע, אפשר ווערט נישט פטור, די הלכה טוישט זיך נישט, די כלל טוישט זיך, אבער די פאקט איז וואס פעלט אים איז א ווייב, עס פעלט אים נישט קיין התגברות על היצר, אים פעלט א ווייב, די ערשטע זאך וואס מען דארף ארבעטן אויף אים איז דאס יעצט. ביז דערווייל האט ער זיך געדארפט מתגבר זיין און זיך עצה געבן, אבער ער איז נישט קיין ווייניגער ירא שמים פון די וואס האט יא חתונה געהאט און ממילא האט ער פת בסלו און ער האט נישט קיין יצר הרע, ער איז די זעלבע ירא שמים, אין אנדערע ווערטער ווען ער, איך ווייס די גאנצע שובבים יא, ווען מען רודפ'ט די מענטש, מען זאגט ענק האבן נישט גענוג יראת שמים און זענטס זיך מתגבר אויף יצר הרע, אסאך מאל, ס'קען זיין ס'וואלט געהאלפן אויב מען האט מער התגברות וואלט מען געקענט זיך מתגבר זיין אפילו אויף אזא נסיון, אבער דאס איז נישט די ריכטיגע דייעגנאסיס, די ריכטיגע דייעגנאסיס איז ווי די גמרא זאגט, דו האסט נישט חתונה געהאט. און אמאל איינער האט נישט חתונה גוט ער ווייסט נישט וויאזוי צו נוצן די פת בסלו און אזוי ווייטער וועגן דעם איז ער א רשע די זעלבע זאך איינער וואס האט נישט קיין אומנות און ער מיטשעט זיך א גאנצע צייט נישט צו זיין קיין גנב איז דאס איז א שווערע זאך טו דאס נישט טון קודם טראכט וועלכע אומנות וואס איז דיר געשמאק א דזשאב אדער א זאך וואס דו קענסט דארט זיין ארנטליך און ערליך אוואדע נאכדעם מוזטו נישט זיין קיין גנב אדער איך דערמאן זיך אלעמאל ר' נחמן ברסלבער האט געזאגט מענטשן פלעגן קומען זאגן צו אים קומען צו אים זאגן צו מיר זאלן זאלן מיר איינער וואס גייען עפעס אזא עבדי השם האבן עפעס אזעלכע טשויסעס סאמטינג זאל ער נעמען א נארמאלע דזשאב אדער אדער איך ווייס זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן ס'דא א עבודה פון בטחון און זיך פארלאזן אויף די אייבערשטן און ר' נחמן פלעגט זאגן קום אהער אלע סא מ'איז מחיוב עפעס ארויסצוגעבן די גאנצע ענערדזשי אויפן עבודת השם אויף בטחון ס'דא נאך אסאך עבודות דו האב א נארמאלע מסודר'דיגע פרנסה די עבודה, די ענערדזשי וואס לייגסט אריין אין בטחון, וועסטו אריין לייגן אין עפעס אנדערש, וועסטו אריין לייגן אין לערנען, וועסטו אריין לייגן אין משא ומתן באמונה, איך ווייס, און אזוי ווייטער, פארוואס פונקטליך ווער האט דיך מחליט געווען אז פונקטליך מתגבר זיין אויף בטחון איז די עיקר, נישט נאר ס'איז נישט די עיקר, ס'איז אוודאי נישט תיקון העולם, תיקון העולם איז נישט אז מ'זאל לעבן אויף בטחון, בטחון איז א גרויסע מידה, אבער תיקון העולם איז אז מ'זאל לעבן אויף א מענטש זאל האבן פרנסה, אומנות מסודרת, אומנות נקיה וקלה, יעדן לפי וואס ס'פאסט פאר אים. וואס איז מיט בטחון? בטחון איז איז געמאכט און דעמאלטס דארף נוצן די בטחון אויף וואס איז געמאכט צו נוצן, נישט געמאכט צו נוצן אויף אזוי א קרייסיס מאד אלעמאל, אסאך פון און מען דארף דארף זיין קלאר אין דעם יא, אונז אונז לעבן אין אין א וועלט וואס אין א געוויסע זין ברוחניות איז אין א קרייסיס מאד אלעמאל. און אז גרויסע חלק פון די דרשות וואס אונז הערן די סארט התעוררות וואס אונז הערן אין אלע אין אלע אין אלע עולמות איך מיין נישט דווקא קיין חסידישע איד איז אז ס'איז א קרייזיס און מ'דארף זיך מתגבר זיין אויף די קרייזיס און ס'איז אמת אויב ס'איז א קרייזיס איז דא חורבן בית המקדש און חורבן אלע מיני סארט חורבנות וואס איז נישט גוט און אזוי ווייטער השיבה שופטינו כבראשונה און מען דארף מען זיין ממש א היראו, מען דארף זיין אזוי ווי אין איינער איז אין די לאגער אין דארט אין רוסלאנד און צו היטן שבת דארף מען זיין א היראו, דארף מען ממש האבן מסירות נפש, אזוי אסאך דרשות רעדן וועגן מסירות נפש און זיך מתגבר זיין אויף א יצר און אזוי ווייטער, אבער מען דארף וויסן די ריעליטי איז אז אויב מען דארף רעדן אזויפיל וועגן מסירות נפש איז עפעס ראנג, רייט? שעת השמד דארף מען רעדן וועגן מסירת נפש אנדערע ווערטער אבער די אמת דארף מען מתפלל זיין וואס מען דארף ארבעטן אויף עס זאל ווערן אויס שעת השמד זאל ווערן גרינג זאל ווערן גרינג אנדערע ווערטער מען זאל טרעפן זאל קענען בויען די וועלט דאס הייסט בנין עולם דאס די גאנצע חידוש כלל ישראל די גאנצע סיבה פארוואס אונז האבן תורה די גאנצע זאך איז נישט סתם מ'זאל זיך דארפן מתגבר על ידי זה מתגבר על היצר על ידי זה לא יצטרך להתגבר על היצר וואס די תורה זאגט אנשטאט זיך שלאגן מיט די יצר הרע האב חתונה זיך שלאגן שלאגן דאס הייסט די גאנצע עבודה זיך צו שלאגן וואס פארוואס זאגסטו איך זאל חתונה כ'האב דאך געמיינט אז מ'דארף זיך מתגבר זיין אויף די יצר הרע און בפרט חתונה איז דאך אויך א שטיקל יצר הרע נאר כשרות בהיתר איז וואס די תירוץ ניין עס פאלט דיך איין אז ס'איז געווען א ענין זאלסט זיך שלאגן ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא ענין די ענין איז געווען צו זיין א מענטש און אז מען טרעפט און דאס וואס דו שלאגסט זיך איז א חיסרון עס ווייזט אז עפעס איז ראנג מיט דיך און אפילו טיפער פון דעם דאס וואס דו ביסט נכשל

אין די ריכטיגע סארט סיטועשן ער פרובירט צו טון אן עבודה וואס באלאנגט נישט פאר אים אוודאי איז ער א נכשל, אויב וואלט ער געהאט עפעס סופער ספעשל פאוער פון התגברות וואלט ער געקענט טון א עבודה וואס באלאנגט נישט פאר אים אויך נישט, אמאל דארף מען דאס, אבער נארמאל די סדר היום א מענטש קען נישט לעבן אין קרייסיס מאוד, מען קען נישט קען נישט לעבן אין עמורדזשענסי מאוד א גאנץ לעבן, א מענטש דארף זיך טרעפן א א זאך וואס קען פארן וואס ער קען. איז עד כאן האב איך געגעבן א הקדמה אביסל פארשטיין א יסודות'דיגע זאך וויאזוי מען דארף טרעפן און מען דארף דאס טרעפן ס'איז זייער וויכטיג און אט סאם פוינט ביי די דרײַסיק פֿערציק פֿופֿציק האפט מען אז מען ווייסט שוין וואס וואס איך קען וואס איך קען נישט און דעמאלטס הייבט זיך אן דעם דעמאלטס הייבט זיך ערשט אן די עבודה יא איז איך וויל דאס ווייזן אזוי ווי ס'איז די סדר פון די זוהר סדר לימוד דהיינו אז מען האט ארויס די די פראבלעם די מציאות מיט א קלארקייט זעט מען אז דאס די תורה רעדט פון דעם די תורה רעדט פון דעם די מעשות פון די תורה רעדן פון דעם און ס'געט א אנדערע בליק אנדערע טוויסט אויף מעשות אין די תורה וואס אונז זענען אלעמאל צוגעוואוינט צו לערנען אלעס על דרך המוסר על דרך עס איז נישט נאר אונז, מען לערנט רשי, מען לערנט חזל, ס'זעט אזוי אויס אז עס גייען פון מאכן אלעס דרך המוסר, אבער באמת אז מען פארשטייט און די זוהר טוט דאס זייער קלאר אסאך מאל, ווייזט אז וואס גייט דא פאר באמת איז נישט קיין מעשה פון מוסר, ס'גייט נישט פאר אזא מעשה. וואס גייט פאר אז די מענטש האט נאכנישט געטראפן די ריכטיגע פלאץ ווי ער דארף זיין ממילא קומט אויס ער דארף מוסר דארף נאך התגברות וואס איז די אנהייב פון די פרשה פרשת וארא ווער ס'לערנט רשי לערנט די פשט פרשה הייבט זיך אן אינמיטן א דיאלאג משה רבינו איז געקומען קאמפלעינען צו די אייבערשטער מאז באתי לדבר אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה למה הרעותה לעם הזה יא ווייסט האט טענות רשי זאגט, דאס איז א געוויסע חוצפה, דאס איז א געוויסע חוסר אמונה, חוסר בטחון, האסט נישט קיין, געהאט גענוג בטחון, רשי זאגט, שטייט דא וידבר אלהים אל משה, אלהים איז לשון מידת הדין, דיבר אתו משפט, חבל על דאבדין ולא משתכחין, די אבות האבן נישט געהאט די פראבלעם, זיי האבן נישט געזען

און באמת, דאס איז א זאך וואס געשעט כסדר, יא, אלע מיני מענטשן, אונז זענען אזעלכע מענטשן, אונז קענען זיך גאנץ גוט אידענטיפיצירן מיט משה רבינו, איך מיין, איך וועל עס ארויסברענגען אויך, יא, אונז זענען זייער, ווען מען גייט אין חדר זאגט מען, נו, אוודאי, אונז זענען פון די פשוטע, אונז זענען מיט אברהם אבינו, אונז זענען נישט, אונז פרעגן נישט קיין קשיות אויפ'ן אייבערשטן, אונז האבן אמונה, בטחון, און אזוי ווייטער, און עס איז אזוי גרינג. אבער דער פאקט איז אז אונז בפרט ווער ס'וויל טון עפעס אזוי ווי משה רבנו יא דארף דאך געדענקען משה רבנו נישט סתם נישט סתם נישט געהאט קיין בטחון נישט סתם נישט געהאט קיין אמונה משה רבנו האט דא באקומען א שליחות צו מאכן א מהפכה אויף דער וועלט יא באקומען א ראדיקאלע שליחות אז דא גייט מען איבערקערן די וועלט ארויסנעמען די אידן פון מצרים און זיי זאלן גענומען און לערנען די גאנצע אריכות אויך, מען לערנט עס אלעמאל דרך המוסר כאילו, ס'איז אזוי פאני די ווען מען לערנט אזוי כאילו, איך וואלט אוודאי געגאנגען אין פרעה'ס פאלאץ און געזאגט די אייבערשטער זאגט כה אמר ה' שלח את עמי, יא איך איך וואלט עס געטוהן רייט, אויך קשיא אויף משה רבינו פארוואס מיט שטרייט ער פאר זיבן טעג דינגט ער זיך מיטן אייבערשטן דארט אין די סנה אהער און אהין ווי רשי זאגט פארוואס? יא העלאו. קודם כל דו טוסט נישט גארנישט אינטערעסאנט אין דיין לעבן, סאו אוודאי האסטו נישט קיינמאל אזעלכע נסיונות, אויף צו אויפשטיין און לייגן רבינו תם'ס תפילין, נאכנישט נישט דאס איז א גרויסע נסיון, נו, דו טוסט בטחון, א גרויסן שכח. אבער ווען מען בעט דיך צו טון א מען גייט מען גייט איבערקערן די וועלט דא, יא, ס'דא מצרים, מלכות מצרים, ווען משה רבינו קומט ער גייט זאגן, יא, דו וואלסט עס געטון? מיינט צו זאגן ס'איז נישט משה רבינו האט נישט געהאט אונז אונז האבן די בענעפיט אונז לערנען זיך די מעשה למפרע יא אונז ווייסן אז ס'איז געשען צום סוף ס'איז געלונגען מ'איז ארויס פון מצרים ס'איז שוין א חלק פון די תורה חלק פון די יסודות התורה מ'חזר'ט זיך עס איין יעדן טאג יא אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מ'לערנט די הגדה של פסח יעדע יאר ביי אונז איז שוין א פארט פון די יסוד פון לעבן דאס האט אויפגעטון די תורה אבער משה רבינו האלט דאך פאר דעם יא ער האט נאכנישט געלערנט ספר שמות ער שרייבט ספר שמות און און אזוי ווי שטעל זיך פאר איינער מען קומט צו אים זאגן לאמיר שוין זאגן אה די ליובאוויטשער רבי זאגט ער ווייסט נישט אז ער איז משיח ווייל מען האט אים נאכנישט געזאגט ער זאל זיין משיח יא שטעל זיך פאר אז מען זאגט פאר איינער לאמיר שוין זאגן עס איז די אמת מען זאגט פאר אים ער זאל זיין משיח ס'איז עפעס א גרינגע זאך צו זיין משיח ס'פעלט טאקע נאר דאס אז מען זאל דיר זאגן דארפסט דאך טוהן און משיח מיינט נישט נאר צו זאגן שמועסן און און חידושי תורה אה ס'איז איין זאך וואס מען דארף טוהן ער דארף גיין צו פרעה אזוי ווי דער רמב"ן זאגט משיח דארף גיין צום פויבסט איך ווייס נישט וויאזוי ס'פירט זיך מ'איז זיך מצייר אין מציאות אבער מ'דארף עס טון ס'איז א משונה'דיגע ראדיקאלע זאך און אוואדע איז פשוט בתכלית הפשטות אז משה רבינו דאס וואס ער קומט און עס געלונגט נישט און נישט נאר עס געלונגט נישט נאר אלע אידן זענען ברוגז אויף אים די זקני העם די שוטרים זיי אלע זאגן נישט נאר זיי זענען ברוגז זיי ירא השם עליכם וישפוט, זיי זאגן איך אונז קען נישט גארנישט טון, דו ביסט שטארק, דו ווייסט, דו האסט עפעס קאנעקשנס מיט פרעה, דו רעדסט מיט אים, דער אייבערשטער זאל דיר משפט'ן, דו קומסט דא דו מאכסט אונז ערגער די לעבן, דו מאכסט אונז נישט קיין תבן, ס'ווערט ערגער, און משה רבינו איז, זיי זענען אין אנדערע ווערטער זיי האבן א מאראלישע טענה אויף משה, זיי האבן נישט נאר אונז גלייבן נישט, זיי האבן חסרון אמונה, נישט קיין חסרון אמונה, זיי זאגן דו זאגסט אז דו ביסט משיח, דו מאכסט ערגער, ביסט א משיח שקר. נישט קיין פשוטע זאך, משה רבנו האט, איז געווען א ערנסטע מענטש, נישט קיין, יא, מען דארף גלייבן, מען דארף גלייבן אז עס גייט זיין גוט, עס קומען דא מענטשן זיי וויינען צו דיר, זיי וויינען צו דיר אז זיי צוברעכן זיך די רוקן דארט מיטן ארבעטן צו מאכן די די לבנים אן קיין תבן, און וואס קען משה רבנו זאגן, אוודאי איז ער גערעכט, נישט נאר איז גערעכט, אונז אלע וואלטן עס געטון, הלוואי, און אסאך מער, און ער גייט נאך צוריק צום אייבערשטן, ער אנטלויפט נישט, יא, יונה הנביא איז אינגאנצן אנטלאפן, משה רבנו איז צוריק געגאנגען, ער האט געזאגט, איך קען נישט אזוי, דאס איז, וואס איז דאס? דאס ברענגט אסאך קלאר ארויס, אזוי וואס איך האב געזאגט אמאל די זעלבע זאך וועגן ויחזק השם את לב פרעה, אונז זענען אויך עפעס אזוי, אוואדע אונז זענען נישט קיין פרעה. און וואס ס'ברענגט ארויס די גאנצע ויחזק השם את לב פרעה איז אז ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך דאס. מ'רעדט דא פון א שינוי בטבע המציאות, מ'רעדט דא פון עפעס א א זאך וואס איז לא, ווי ער זאגט אסאך מאל ביי די מכות, לא ראו אבותיך ואבות אבותיך. עס איז קיינמאל נישט איינגעפאלן אז עס קען זיין אזא זאך. און אוואדע נאך נײַן מכות האט פרעה נאך אלץ נישט געוואלט ארויסשיקן, ער איז געווען גערעכט, איז סדר העולם סדר הטבע איז אזוי. און משה רבינו איז אויך האט א געוויסע כבד כבד פה יא אזוי ווי כבד פרעה, כבד פה ער וויל נישט רעדן, ער איז גערעכט. אבער דאס איז אינגאנצן גערעכט. סאו לאמיר לאמיר צוריק און לאמיר צוריק קאנעקטן צוריק זיך קאנעקטן צו וואס איך האב אנגעהויבן צו רעדן. אז ווען איך ווייס נישט און דאס איז דאך די פראבלעם אגעין ס'איז נישט ס'איז זייער סימפל צו רעדן כאילו מ'דארף פשוט פאלגן דער אייבערשטער. מ'רעדט דאך נישט דא נאר פון פאלגן די אייבערשטער כ'בין זיכער אז מ'קען טרעפן א שרייבן א תשובה להלכה פארוואס מ'איז נישט מחיוב צו גיין צו פרעה ס'איז דאך שכיח הזיקא ס'איז דא אסאך פוסקים וואס זאגן אז מ'איז נישט מחיוב צו גיין צו פרעה ווען די אייבערשטער זאגט אבער מ'מעג זאגן למה הרעותה ס'איז נישט דאס איז די שאלה בכלל. וואס איז די שאלה? ווי אזוי טרעפט מען די וועג? די מען דארף משה רבינו גייט דאך נישט נאר ארויסנעמען די אידן פון מצרים, ער גייט זיי מאכן א וועג וואס זיי זאלן נישט צוריקגיין, יא, ער גייט מאכן עפעס א נייע זאך, בויען עפעס א סדר, וואס דאס איז די ריכטיגע סדר, דאס איז די ריכטיגע פלאץ פון משה, ער גייט זיין די מנהיג די רבי פון די אידן משה רבינו, די ריכטיגע פלאץ פון כלל ישראל, ער גייט זיי מאכן פאר די אידן, פאר די מענטשן וואס זענען נישט עבדים למצרים נאר עבדים לה', זיי זוכן און מען מוטשעט זיך, און דאס איז נישט קיין פשוטע זאך. בכלל נישט קיין פשוטע זאך. און באמת, יעצט קומט די זוהר, די זוהר זאגט, ווען משה רבינו זאגט למה הרעותה, אדער אין אנדערע ווערטער, ער טייטשט עס אריין מיט די צוויי זאכן וואס שטייט אנהייב סדרה, יא, די משה, די אייבערשטער זאגט, וארא אל אברהם באל שדי ושמי השם, אין אנדערע ווערטער, ס'דא צוויי הנהגות, צוויי לעוועלס פון שמות, וועגן פון קענען גאט, וועגן פון זיך פירן כלפי גאט, וועגן פון והלכת בדרכיו, יא, קענען מיינט דאך אז מ'פירט זיך אזוי ווי דעם. איינס איז אל שדי איז א קלענערע מדריגה, האט צו טון מיט שם אלהים אפשר, א קלענערע שם, מידת הדין. און דאס איז טאקע געווען די הנהגה פון די אבות. יעצט, לאמיר פארשטיין, ווען ער זאגט אז די אבות האבן נישט געהאט קיין קשיות, פארוואס האבן זיי נישט געהאט קיין קשיות? אוודאי האבן זיי נישט געהאט קיין קשיות, מ'האט זיי נישט געשיקט צו פרעה ארויסצונעמען די אידן ווען ס'איז ווען ס'איז למה הרעותה, ווען ס'איז ירא השם עליכם וישפוט, אברהם אבינו האט קיינמאל נישט דאס געטון, אברהם אבינו האט סך הכל געהאט א הבטחה, ער האט געוואוסט אברהם אבינו אין אין אין זיין וועלט אין זיין לפי ענינו האט ער געוויסט וואס ער דארף טון דער אייבערשטער האט געזאגט ס'גייט זיין ס'גייט זיין נו האט ער געוויסט נישט מהרהר געווען אחר מידותי דאס האט ער געוויסט אז ער דארף נישט מהרהר זיין ער דארף נישט זיין אקטיוו ער דארף נישט טון גארנישט ער דארף פאלגן זייער גוט משה רבינו האט געהאט א אנדערע דזשאב ווען משה דער אייבערשטער זאגט פאר משה ווייל ושמי השם לא נודעתי להם זאגט די זוהר באמת דאס איז די תירוץ פארוואס משה רבינו קען רעדן למה הרעותה די זוהר זאגט משה רבינו באלאנגט נישט אין די מדריגה פון שם אלהים פון מידת הדין פון אל שדי פון אברהם אבינו ער באלאנגט אין א העכערע מדריגה און אין אנדערע ווערטער וואס ס'הייסט ס'איז טאקע דא א כשלון דא ס'טאקע דא א חטא דו רעדסט בחוצפה דו רעדסט בחוסר בטחון בחוסר דרך ארץ אבער די ריזען פארוואס דו רעדסט פון דעם איז ווייל דו באלאנגסט נישט צו דעם מדריגה די זוהר זאגט משה רבייני איז דאך פון א העכערע מדריגה פון שם אלוהים וועגן דעם כאילו איז דא פארשידענע נוסחאות און וויאזוי דאס צו זאגן איינמאל זאגט ער ממילא כאילו ער איז בעלה דמטרוניתא ער קען רעדן בחוצפה כביכול צו די שכינה ווייל ער שטייט העכער פון איר אבער לפי דרכינו אין דרך עבודה און זיי מפרש דא וואס ער מיינט צו זאגן איז משה רבייני האט נישט געקענט האבן אזא אמונה פון די אבות ווייל ער האט נישט געדארפט האבן אזא אמונה ס'איז דא טאקע אזא דרך פון אמונה ס'איז דא אזא פשוט'ן דרך ווען ס'איז די אייבערשטער זאגט ס'וועט זיין גוט גלייבט מען אסאך אידן קענען גיין מיט דעם דרך, אברהם אבינו איז געגאנגען מיט דעם דרך, א דרך פון שם אלהים פון שם אל שדי, מען גלייבט אפילו מען זעט נישט, נישט מיין עסק עס צו זען, איך דארף גלייבן אז מארגן וועט משיח וועט קומען מארגן, דאס איז זייער גוט, פאר ווער עס איז נישט משיח, דאס איז א גוטע אמונה, ס'א מדריגה עליונה, אייבערשטער כוועל אל תעבדו וואס דו מוזט האקן ווען ווען האבן א גוטע זאך. אבער די אמונה איז נישט גוט פאר דער וואס דארף זיין משיח אליין. פארוואס איז עס נישט גוט? ווייל די דזשאב פון משיח, משה מיינט ער גייט דאך דא זיין משיח, יא משיח, משיחן של ישראל. די דזשאב פון זיין משיח איז נישט צו גלייבן אז משיח זאל קומען, וועט קומען. ס'קאנעקט זיך מיט וואס אונז האבן גערעדט לעצטע וואך, אז די דזשאב פון האבן אן אמת'דיגע אמונה איז נישט צו האבן פאלשע אמונה. און וועגן דעם, אסאך מענטשן, יעדער מענטש, יעדער מענטש ווען ער ווערט נכשל אין עפעס, ער ווערט נכשל אין אמונה, ער האט נישט קיין ריכטיגע אמונה, ער ווערט נכשל אין תאוות, ער האט נישט קיין ריכטיגע וואס אונז רעדן וואס איז דאס זייער קלאר יא וואס איז דער איינציגסטע וועג פון נישט האבן תאוות כ'ווייס פגם הברית איז דער איינציגסטע וועג איז צו האבן קדושת הברית קדושת הברית מיינט נישט סור מרע עס מיינט עשה טוב עס מיינט זיך אזוי ווי די גמרא זאגט דארפסט חתונה האבן דא אלע וועגן פון חתונה האבן און אזוי ווייטער אבער דאס דאס וואס ער מיינט איז נישט דא איז נישט דא קיין וואס די גאנצע יא אויב מען רעדט וועגן זרע לבטלה פאר וואטעווער ריזן נישט האבן זינד גאר די פראבלעם פון זרע לבטלה איז נאר אזוי שטייט אין די למדות און תוספות און די אחרונים זענען מאריך אז עס איז נישט פריה ורביה יא אין אנדערע ווערטער עס איז נישט דא מתגבר זיין אויף די יצר הרע איז נישט די עצה פאר דעם נישט אפילו דאס מיינט די מצוה ס'איז נישט די גדר המצוה נישט למדיש נישט הלכה'דיג נישט השקפה'דיג נישט דאס איז די פראבלעם די פראבלעם איז אז דו וואלסט דו האסט דא די זאך די וואס ס'איז געמאכט צו האבן קינדער ס'איז געמאכט לפריה ורביה און יעצט איז נישט לפריה ורביה עס איז ממעט פריה ורביה איז א גרויסע פראבלעם א גרויסע חסרון אקעי זייער גוט וואס די וועג תשובה צו טוהן ס'דא קיין שום וועג תשובה צו טוהן נאר צו מאכן יא פריה ורביה פריה ורביה קומט מיט א גאנצע עבודה ס'נישט קיין פשוטע זאך מ'דארף חתונה מ'דארף בויען א הויז מ'דארף צאלן פרנסה מ'דארף מאכן א מוסדות פאר די קינדער מ'דארף אסאך זאכן אבער דאס איז די תיקון וואס אנדערש קען זיין די תיקון און די אנדערע אוואדע די זאך פון זיך מתגבר זיין איז ווען מען איז נישט דארט ווען מען איז אין א קרייזיס אמאל דארף מען האבן התגברות דארף מען האבן מסירות נפש די זעלבע זאך ווען א מענטש האט נישט קיין אמונה אדער ווען משה דער משיח ניי די וואס עס קען האבן יא אמונה דער משה רבינו וויל נישט האבן אמונה יא זייער קלאר ס'איז דא אזא אמונה ער גלייבט אז משיח גייט קומען אבער דער משיח ער טאר נישט גלייבן אז משיח גייט קומען ווייל דעמאלטס טוט ער גארנישט משיח דארף גלייבן אז ס'איז גאנץ גוט מען גלייבט אז ער גייט קומען פקד פקדתי יפקד אתכם ס'איז אלץ גוט אבער יעצט איז ער נישט דא איך דארף זיין דער מיין בחירה מיין טשויס איז צו מאכן אז ער זאל קומען יא דאס איז אסאך א העכערע מדריגה דאס הייסט אמת'דיגע מדריגה פון שם הוויה נישט אין דעם זוהר רעדט דא וועגן בטחון דרך אגב בטחון ביי שם אדני דארף וויסן וועלכע סארט בטחון צו האבן האבן גערעדט וועגן דעם אין אנדערע שיעורים אנדערע יארן דאס איז די די נקודה, ס'איז דא בטחון פון די אבות, ס'איז דא בטחון פון מדת המלכות, מדת המלכות איז מקבל, וואס די אייבערשטער טוט איז גוט. נאכדעם איז דא בטחון פון מדת התפארת, פון די העכערע מידה, די בטחון איז נישט וואס די אייבערשטער טוט איז גוט, פארוואס נישט? ווייל דאס איז נאכנישט דיין דזשאב, ס'איז דיין דזשאב נישט צו גלייבן אזוי ווי מען זאגט פון די אפטער רב יא אז א אטעאיזם יעדע מידה האט א האט א גוטע מקום, ווען דארף מען זיין א אטעאיסט? ווען א צווייטע איד דארף העלפ, יא? ווען א צווייטע איד דארף העלפ, זאלסטו נישט זאגן די אייבערשטער וועט דיך העלפן, זאלסטו זאגן די אייבערשטער גייט נישט העלפן דיר, פארוואס? וואס איז די עומק פון די ווארט? א שיינע דזשאוק, נאר פון זיין ארטיסט, אז יענער, זאלסט איינעם יענעם העלפן. ס'הייסט, ווען דו באקומסט א שליחות, יעדע איינער וואס דארף יענעם העלפן, איז זיין משיח, זיין מושיע, פשט אז דיין דזשאב איז צו אים העלפן, דיין דזשאב איז נישט צו גלייבן אז דער אייבערשטער וועט אים העלפן, דיין דזשאב איז כמעט, כמעט, צו גלייבן, נישט צו גלייבן. און פארוואס? ווייל טאקע אויב דו, אויב גייסט עס נישט טון, וועט עס נישט זיין. דאס איז דער ענין פון בחירה, ווען דו גייסט עס נישט טון, וועט עס נישט זיין. איז יעצט ווען ווען דו זעסט אז ביסט נכשל אז ביסט נכשל אמאל מענטשן סהייבט זיך אן א כשלון מצד המוסר אז מ'קוקט אין די מוסר גלעזער משה רבינו למה הרעותה מאז דיברתי די קושיות די משה רבינו אליינס האט געהאט אזעלכע גלעזער פארוואס בין איך נכשל געווארן איך האב דאך אמונה איך האב דאך גערעדט מיט די אייבערשטער אליינס אפילו נישט שייך צו זאגן איך האב נישט קיין אמונה יא ווייסט נישט אפשר יא א ספק וואס א ספק קען זיין די אייבערשטער האט גערעדט צו אים און זאגט גייסט ארויס נעמען די אידן פון מצרים ער זאגט אז סגייט זיין שווער יא נישט קיין אפילו קיין סורפרייז אז סגייט זיין שווער האט שוין געזאגט אים וואס פשט פשט איז אה, ווייל דאס וואס איך האב געטון ביז יעצט איז טאקע נישט געווען גוט, איך בין געגאנגען אין די ראנג מהלך, איך בין געגאנגען אביסל צופיל מיט די מהלך פון גלייבן, פון זאגן אז ס'גייט זיין גוט, פון זאגן פאר די אידן אז ס'גייט זיין גוט, פון קומען צו פרעה אזוי ווי א תמימות'דיגע מעקעלע, זאגן פליז, דער אייבערשטער האט געזאגט, איך בעט דיר. און איך בין נכשל געווארן, איך בין געווארן א אפיקורס, פארוואס בין איך געווארן א אפיקורס? ווייל איך בין קיינמאל נישט געווען, מיין שורש נשמה, מיין דזשאב איז נישט געווען צו זיין אזא סארט מאמין, מיין דזשאב איז געווען צו זיין דער וואס על ידו ווערט טאקע אז ס'איז מען קען זען פאר דעם ויאמינו בהשם זיי האבן געזען האבן זיי נאכדעם וואס האט מען געזען דאס איז געווען די דזשאב פון משה צו רוקן די אמונה פון די אמונה וואס מען גלייבט אז עס גייט זיין ביז א נייע אמונה וואס הייסט די אמונה פון שם הוויה וואס מען זעט אז עס איז טאקע דא אזוי ווי רשי זאגט שוין קיימתי הבטחותי יא אוודאי א אנדערע לעוועל פון אמונה יא אין אנדערע ווערטער מען רעדט אין א קבלה שפראך עס איז א אנדערע עס איז כביכול פון א אנדערע ספירה פון א סאך העכערע מידה יא דאס וואס די מידה דאס אמונה מידת התפארת דאס וואס ער זאגט אז עס גייט אני ה' משה רבינו האט זיך נישט מערער געווען

איז נישט ריכטיג מצד דאס התגלות אלוקות איז עס סטופיד וואט אר יו טאלקינג אבאוט אוואדע אסאך א גרעסערע מדריגה אין אנדערע ווערטער טראכט נישט פון זיך פאר דיך האסטע אויב אלעס איז וועגן קאונט מקומן של התגברות מען קומט פועל'ן לפום צערא אגרא אפשר איז גוט צו זיין חושך פאר די אייבישטער איז עס נישט גוט פאר די וועלט איז עס נישט גוט קען גאנא בי א קרייסעס קרייסעס מאוד ברענגט ארויס היראאיזם אין געוויסע מענטשן מען דארף זיין א הירא מען דארף זיין א גרויסן צדיק

איז אוודאי ס'איז א גרעסערע גילוי שכינה ווען מען זעט אליינס ווי ווען מען גלייבט עס זאל זיין, וויאזוי קען זיין א הוה אמינא אנדערש? און אוודאי ווען ווען אני השם, ווי רש י זאגט שאני נאמן וקיימתי הבטחותי, דאס אז ער זאגט אני השם, מען גלייבט אז ער גייט זיין, דאס איז איין לעוול, מידת המלכות. דא גאנץ נאך א לעוול, אני השם, מידת התפארת, מידת הבינה, ווען מען זעט טאקע, ווען ס'ווערט טאקע קיימתי הבטחותי, דאס איז א גאנץ א אנדערע עולם פון גילוי שכינה. און ווען דו ביסט באלאנגסט פאר דעם עולם, משה רבינו האט אלעמאל באלאנגט פאר דעם עולם, אוודאי, מען קומט נישט אן, קיינער הייבט נישט אן פון פון צענטן שטאק, הייבט אן אלעמאל פון די בעיסמענט, האט ער געדארפט אדורכגיין די לעוועל פון אמונה, און ער איז נכשל געווארן אין יענע לעוועל, פארוואס איז ער נכשל געווארן אין יענע לעוועל? ווייל ער באלאנגט נישט דארט, ער באלאנגט אין א העכערע לעוועל פון אמונה, ער באלאנגט אין די לעוועל פון אמונה וואס מען זעט יא, וואס מען זעט יא דער גילוי שכינה. און ווען יעצט ווען מען קוקט עס פון דעם זייט, יעצט הערט מען עס אויף צו קוקן בכלל דרך המוסר, יעצט פארשטייט מען אינגאנצן אנדערש, יעצט פארשטייט מען, און אזוי זאגט וידבר אלהים אל משה און ער איז מאריך רבי שמעון, חס ושלום זאלסט נישט מפרש זיין אזוי ווי רשי איז מפרש אז עס איז אז עס איז דיבר אתו משפט, ניין, סך הכל דאס ווייזט די סדר עליות, אזוי ווי א לייטער ס'איז דא אזוי רבי שמעון זאגט וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני השם דאס איז א לייטער דאס איז יעצט די לייטער פון משה רבינו קודם שם אלהים און משה רבינו און דארף זיין קלאר ארויף גיין אויפן לייטער אין זיין אין זיינע גשמיות'דיגע בליק וואס הייסט ארויף גיין אויפן לייטער א קודם בין איך א שוטר נאך דעם מלך זען אזוי גייט מען אויף א גשמיות'דיגע לייטער קודם אויף דעם שטאק נאך דעם אויף יענע שטאק אבער די רוחניות'דיגע לייטער איך קען לייטער ארויף קריכן כעין א משל יא ווען ווען משה רבינו גייט אויפן לייטער אלהים און ער קען נישט דארט שטיין במילא פאלט ער צו די העכערע מדריגה, ס'איז דא אזא סוד, דאס הייסט מ'פאלט צו א העכערע מדריגה, פארוואס פאלט מען צו א העכערע מדריגה, ווייל ער קען נישט בליי, ער קען נישט עומד זיין, מקום שהצדיקים גמורים עומדים, אז די בעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד ווייל זיי וועלן נכשל ווערן זיי וועלן אראפפאלן, און זיי וועלן אראפפאלן וועלן זיי פאלן צו די בעלי תשובה, ס'איז א העכערע פלאץ ווי מ'פאלט צו, ס'איז א העכערע פלאץ צו, און אסאך מאל דאס איז די כאילו אזוי ווי א פעלער פון די השגחה אבער ס די וועלט איז אזוי אסאך מאל ווען א מענטש ווייסט זעהט אז ער פרובירט עפעס און ס'גייט נישט און ער איז נכשל איז דאס נישט ווייל ער ער אפילו ער איז נישט אויפ'ן קלענערע מדריגה ס'איז ווייל ער באלאנגט נישט דארט ס'איז ווייל דאס איז מ'איז אים מעלה מיט דעם מיט דעם גייט ער ארויף צו העכערע מדריגה

אויב, אויב ער האט פרובירט צו זיין משיח, וועט ער נכשל ווערן, וועט ער גיין צו דעם מדריגה, און העכער אויך, דאס איז נאר לפי ערך, ווייל א העכער, די העכסטע זאך איז אז א מענטש טוט וואס ער, וואס ער איז באשאפן געווארן פאר, יא, עס איז נישטא העכער, אנדערש איז ראנג, טוט וואס ער איז באשאפן געווארן פאר, און און אזוי איז די סדר, רוב זאכן וואס מ'איז נכשל איז באמת א סימן, ס'איז א סימן אז ס'איז נישט, מ'האט נישט דאס געמיינט, נישט דאס איז געווען געמאכט פאר דיך. און און וויאזוי, וויאזוי ווייסט מען די חילוק, וויאזוי ווייסט מען די חילוק? טראכט איך גיי זאגן אזא שיעור וויאזוי ווייסט מען די חילוק וויאזוי גייט מען וויסן וועלכע זאך איז ווען איך בין פשוט פויל אדער ווען ס'באלאנגט נישט פאר מיר אזוי ווי אלע אנדערע זאכן יא די בעל שם טוב האט געזאגט אה איינער וועט דיך זאגן א עצה אויף גאוה וועסטו וויסן ס'איז א שקר ס'נישטא קיין עצה די עצה איז אז מ'גייט וויסן אז מ'גייט נוצן די שכל מ'קען זאגן געוויסע כללים למשל אזעלכע זאכן וואס מיר האבן גערעדט למדה אומנות להשיאו אשה ל. נע וואס אנדערע זאכן האבן גערעדט די זאכן איז פשוט מיר זעען דאך אז די סדר עולם איז נישט אז מ'זאל נישט האבן קיין פרנסה און זיך מתאמץ זיין נישט צו זיין א גנב דאס איז די מצוה ס'איז נישט נאר סתם ס'ממש א חיוב ס'איז א חיוב על פי הלכה מ'דארף זיך אויפסעטן א וועג ווי מ'דארף נישט זיין קיין גנב נישט זאל נישט קיין נסיונות באופן כללי די גאנצע ענין פון נישט אריינלייגן נסיונות און אזוי ווייטער אויב ס'איז וועגן להשיאו אשה יא מ'זעהט אז דאס די סדר מ'זעהט אז ס'איז קלאר אז דאס איז נישט ריכטיג צו זאגן אז די פראבלעם פון דעם בחור וואס איז נכשל איז אז ער האט נישט קיין גענוג יראת שמים זיין פראבלעם איז אז ער האט נישט קיין ווייב דאס איז זיין פראבלעם. נישט קיין נישט קיין יראת שמים איינגעלייגט און נעט מאטיוו איך ווייס אבער איינער זעט אז ער פרובירט צו לערנען ניס נסתר און עס גייט נישט און נגלה ס'גייט נישט ער פרובירט צו טון די סארט זאך דארף מען שוין האבן מער שיקול הדעת אמאל איז פשוט דארף וויסן אמאל איז פשוט ווייל האסט נישט געהאט קיין דעדיקעישן בסדר דארף מען וויסן אבער אסאך מאל איז עס וועגן דעם און און די סוד די סוד גייט ווייזן ווי אזוי דאס וואס זעט אויס ווי א מיסטעיק, זעט אויס אז משה רבינו איז נכשל געווארן, איז באמת ווייל ער באלאנגט נישט צו די מדריגה, ווייל ער שטייט העכער די מדריגה, און טאקע, אן אנדערע וועג פון דאס זאגן איז, אז אמאל איז דא צוויי סארט מחוצפים, יא, גייט אין חדר קענסטו זען, מען קען אויך א, אפשר א וויכטיגע יסוד, ס'דא צוויי סארט מחוצפים, יא, ס'דא אמאל איינער, דער רבי זאגט א שיעור, און ער פרעגט א קשיא, קשיא מעג מען אלעמאל פרעגן, אבער מען פרעגט בדרך חוצפה, יא? אה, דאס איז, מאכט נישט קיין סענס און גארנישט, וואס פארוואס זאגסטו אזוי? און ס'ווענדט זיך, די רבי דארף וויסן, אויב יענער איז, ער קען נישט פארשטיין בעסער, האט נישט קיין פאטענשאל צו פארשטיין בעסער, האט א, איך קען אים, לויט ווי זיין יכולת, ער קען מער ווייניגער נאכזאגן וואס איך זאג, ער גייט נישט קענען פארשטיין אליינס, יא? איז דארף מען אים אנשרייען ער איז א מחוצף, ווייל דאס איז די גוט גוט פאר אים, ער דארף אבער זיין א מקבל, ער דארף קענען הערן וואס מען זאגט אים און פאלגן און טוען מיט דעם וויפיל לפי ערכו לפי יכולתו. ס'דא א צווייטע יונגל א צווייטע תלמיד אין די זעלבע ישיבה וואס. ער איז ביכולת, דער רבי ווייסט אז ער איז ביכולת, צו טאקע זיין קלוגער פון די רבי. אפשר דארף מען עבודת המידות צו קענען דאס מכיר זיין. אבער עס איז דאך אסאך מאל אזוי אזא זאך, זיין ער איז ביכולת צו זיין קלוגער פון די רבי. די ביכולת צו קלוגער צו קענען אליינס פארשטיין וואס טאקע וואס די רבי פארקויפט אים און גיין טיפער און ווייטער. ווען ער איז זיך מתחצף צו די רבי זאגט העלאו, דארף ער באקומען א אנדערע סארט פסק, אפשר דארף ער אויך באקומען א פסק, אבער ער דארף באקומען א אנדערע סארט פסק, מ'דארף אים זאגן, ביסט, אבער דו ביסט גערעכט, און דו זאלסט טאקע פרעגן דעם קשיא, ווייל אזוי וועסטו אנקומען, וועסטו טאקע ווערן קלוגער פון די רבי, וועסטו טאקע אליינס פארשטיין וואס מ'פארציילט דיך, וועסט נישט ווערן קיין מקבל, דו'סט זיין די משפיע, דו'סט זיין די אקטיווע זאך אין דעם, אין דעם לימוד. און וואס ס'קען אויסקוקן נישט פעיר זאגט זאגט איינער אנדערש וואלט גערעדט אזוי ווי מוישע וואלט ער גלייך געלענדט בשאול און דא ווען איינער אנדערש וואלט גערעדט אזוי ווי מוישע וואלט מען גלייך פארברענט בהבל פיו וואס למה הרעותה גיי דיך אין דר'ערד אריין וואס איז דאס מוישע רבינו יא מען זאגט אים די מדרש זאגט אז מען האט אים מייסר געווען אבער למעשה פארקערט די אייבערשטער זאגט ברענגט אים צו העכערע מדריגה זאגט אה למה הרעותה יא איך ווייס איך האב די מזל זיין צו געווען א-ל שדי און ס'דא שמי הוי' אנדערע ווערטער, זעט אויס נישט פעיר, אבער ס'איז נישט פעיר וועגן די יכולת, וועגן דעם ווי ער באלאנגט. ווען אין געוויסע חוצפות, מען דארף קענען פארשטיין געוויסע חוצפות, סיי ביי אונז, סיי ביי ביי נאר תלמידים אדער אזא סארט סיטואשען, איז עס ריכטיג, ווייל ער קען, און אזא נזהר, יא, איינער האט א יונגל וואס ער, ס'דא מענטשן וואס זענען מוכשר צו מאכן אליינס, ער גייט ער וועט זיין גרויס וועט ער בויען א אייגענע ביזנעס, אסאך אזעלכע מחוצפים וואס זיי האבן טענות, זייערע עלטערן, יא, איך ווייס, זעסט דאך אז ווען ער איז גרויס ער קען ער מאכט אליינס ער פירט ער דרייט זיך א רעדל און אין חדר האט מען אים אלץ גערודפ'ט וועגן דעם ווייל די חדר וויל אז מען זאל מען זאל פאלגן און ס'איז אמת אין חדר דארף מען פאלגן אפילו די וואס קען ביכולת צו דרייען א רעדל דארף פאלגן אין חדר אבער דארף באקומען א אנדערע סארט פלאג מען דארף האבן אביסל לעוועל פון זוהר פאר דעם די וועלט די וועלט פעלט אויס די לעוועל יא מ'קען נישט טאר נישט בלייבן די לעוועל פון מוסר אדער די לעוועל פון פלעין אזוי ס'איז אין די וועלט איז דא אזא לעוועל ס'דא א לעוועל פון סוד אפילו איך שריי אויף דיך אפשר איז נאר לפנים איך שריי ווייל די אנדערע קינדער זאלן נישט מיינען אז ס'דא משוא פנים בדבר אבער באמת זאלסטו וויסן אז ביסט גערעכט אז דו דארפסט קענען אליינס טאקע וויסן א חלק פון קענען אליינס איז וויסן ווען יא און ווען נישט און ווען נישט נישט זיך זיך צעשלאגן מיט יעדעם איינעם אקעי ס'איז אויך א פארט פון דעם אבער ס'איז א גאנץ אנדערע סארט, און דאס איז א סוד, זעהט אויס רש"י זאגט על פי נגלה, כ'שריי אויף דיך, לאמיר ארויס דא, ביסט א מחוצף? אמת'דיג מיין איך צו זאגן, אהה, איך מיין נאר אז ביסט א מחוצף, יא, כ'זעה דיך אז דו ביסט טאקע ביכולת, דו קענסט שטיין העכער, דו קענסט גיין העכער. איז עם, השם יעזור אונז זאלן וויסן, זאלן האבן א הבחנה, ווען איז אזוי און ווען איז אזוי, און טרעפן מנוחה אין די מקום וואו אונז באלאנגען. א גוטן שבת.